ער איז אריינגעגאנגען צום טאהשער רעבען זכרונו לברכה האט זיך צעוויינט אויף זיינע פעקלעך, געוויינט אויף די פעקלעך, דער טאהשער רבי האט דעמאלטס געהאלטן א קאכעדיגע גלאז טיי, א קאכעדיגע גלאז טיי, האט ער אים געבעטן אז ער זאל זיך דערנענטערן, און יענער האט געוויינט על כל צרה וצרה וואס ער האט געוויינט, האט ער געגעבן א גיס אויס אביסל קאכעדיגע טיי אויף זיינע בגדים, מיט זיך קאכעדיגע טיי, ס'איז א ברי, ס'איז געווארן נאס די בגדים, אזוי האט ער אים געהאלטן אין איין גיסן.

אבער זיך אפרעדן, נישטא וואו זיך אפצורעדן, ווייל אויפן טאהשער רעבן האט זיך נישט אפגערעדט, אויפן בורא עולם אוודאי זיך נישט אפרעדן. תמים תהיה עם השם אלוקיך, ווי זאגט בעל הטורים, ס'איז דא א גרויסע תי"ו זאגט ער, ער זאגט, דער בעל הטורים זאגט, תי"ו גדולה, פארוואס איז דא א גרויסע טוב? שאם תלך בתמימות איז כאילו קיימת מאל"ף עד תי"ו. ווייל שאם תלך בתמימות מיט בורא עולם איז כאילו קיימת כל התורה כולה. בתמימות טייטש איך ווייס אז אלץ נאר די בורא עולם אליינס. און מיטן בורא עולם מען אפענט די טיר די גאנצע צייט. ביים אייבערשטן מען אפענט שטענדיג די טיר. ווי האט ער געזאגט קאצקער רבי אז ס'איז א גרויסע תי"ו פארוואס אלע קענען אריינגיין. אלע אריין. אלע אריין. רבונו של עולם קומטס אריין צו מיר תמים תהיה עם השם. אלע אריין. ער זאגט איינער קען נישט אריינגיין ווער? האט ער געזאגט א בעל גאוה ווייל ער האלט זיך גרעסער פון דעם תי"ו.

האט ער געזאגט אפטער רב דער רבונו של עולם איז דאך מקבל דעם מענטש כמו שהוא ווי די ביסט ווי די קוקסט אויס איז מיר גוט כמו שהוא ער מקבל אז אז ער פארשטייט תמים תהיה תמים תהיה דער אור החיים הקדוש האט פארנומען ער זאגט אז תמים תהיה עם השם אלוקיך שטייט נאך כי הגוים ההם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך תמים תהיה עם השם אלוקיך שטייט פריערט לא תנחשו, שטייט פריערט לא תנחשו אז מ'טאר נישט מנחש זיין, לא תנחשו, און שפעטער שטייט תמים תהיה, נו מסביר דער אור החיים הקדוש אויף וואס גייט דער מנחש, ווי גייט ער? ער גייט הערן עתידות, ער גייט הערן עתידות, זאגט דער אור החיים הקדוש תמים תהיה עם השם אלקיך, א איד וואס געפינט זיך מיט'ן אייבערשטן וועט אים שטענדיג זיין תמים, ס'וועט אים שטענדיג גארנישט פעלן וואס האסטו צו הערן עתידות. זיי דיך אויס וואס צו הערן עתידות, ווייל איינער וואס איז מיטן אייבערשטן, עם ה' אלוקיך, וועט אים שטענדיג זיין תמ, תמים, אלץ וועט זיין, וואס דו דארפסט האבן, דארפסט חתונה מאכן קינדער, אלץ, זיין געזונט, אלץ וועסטו האבן, עם ה' אלוקיך, וואס האסטו צו גיין הערן חסידות? און טייטשט דער אור החיים הקדוש. ממילא, און נאכמער, די וועלט זאגט אזוי, ס'איז א וועלטס ווארט, אז למה יאמרו הגוים, פארוואס פרעגן גוים. א איד זאגט ככה נישט למה. ככה אזוי דער אייבערשטער געמאכט איז אזוי גוט. ככה. למה יאמרו הגוים. נו אזוי איז דא א באקאנטע ווערטל פון ר' חיים בריסקער ער זאגט אזוי די גמרא זאגט אין חגיגה דף דף ג עמוד ב צי דף ד עמוד ב די גמרא זאגט אין חגיגה אזוי תנו רבנן איזהו שוטה דרײַ סימנים איז דא א שוטה היוצא יחידי בלילה גייט ארויס אליין ביינאכט, לן בבית הקברות, נעכטיגט ביינאכט אין בית הקברות, און די דריטע סימן המקרע את כסותו ער רייסט די קליידער, פרעגט די הייליגע גמרא וואס דארף מען אלע דריי? איינס איז נישט גענוג? אויב דרך שטות אויב ער איז נאריש, איינס איז נישט גענוג אויף א סימן? זאגט די גמרא ניין, יעדע איינע פון זיי האב איך א תירוץ, טאמער ער איז לן יחידי בבית הקברות, ער נעכטיגט אמאל האב איך געזאגט, זאגט די גמרא, אז ער וויל כישוף, ער וויל זיין א מכשף, ווארט עס זאל ווערן אויף אים א רוח הטומאה, אין בית הקברות וועט ווערן אויף אים א רוח הטומאה, וועט ער קענען זיין א מכשף. יוצא יחידי בלילה, ער וויל זיך קאלט מאכן דעם גוף, ער וויל זיך קאלט מאכן דעם גוף, אויף יעדע זאך האב איך א תירוץ. מקרע את כסותו, פארוואס צורייסט ער די קליידער, ער איז א בעל מחשבות. א מחשבה איז עפעס אזא עילוי'שע מחשבות ער רייסט אויף די קליידער אין די מחשבות זיינע אויף יעדע זאך האב איך א תירוץ און דערפאר נאר ווען אלע דריי צוזאמען דעמאלטס איז ער א שוטה פרעגט ר' חיים בריסקער איך פארשטיי נישט אויב יעדע זאך האט א תירוץ און פארוואס אין אלע דריי איז ער א שוטה האסט דאך דריי תירוצים נישט דריי תירוצים מקרע את כסותו ער איז א בעל מחשבות לן בבית הקברות ער וויל א רוח טומאה ער וויל ווערן א מכשף און יוצא יחידי בלילה ער וויל זיך קאלט מאכן האסט דאך דריי תירוצים פארוואס איז ער א שוטה מיט אלע דריי זאגט ר' חיים בריסקער צו פארענטפערן דרײַ קשיות האב איך איין תירוץ ער איז א שוטה און פערטיג. זוכן דרײַ תירוצים האב איך איין תירוץ ער איז א שוטה. ממילא קען זיין א טייטש אזוי למה וואס טייטש למה? יעדער איינער דרייט זיך ארום ראובן ראובן פארוואס האט ער שאדן געהאט אזויפיל געלט? דו ווייסט פארוואס? ווייל ער האט געמאכט דאס און דאס. ווייל ער האט נישט געמאכט גענוג השתדלות וועגן דעם האט ער שאדן געהאט אזויפיל געלט. שמעון, פארוואס איז שמעון קראנק געווארן? ווייל ער האט געגעסן עפעס נישט קיין גוטע עסן, האט זיך נישט אכטונג געגעבן, דערפאר איז ער קראנק געווארן. לוי, פארוואס האט ער נישט, ער האט געדארפט דעם פאסטן, ער האט געדארפט קריגן די פאסטן, פארוואס האט ער נישט געקריגן? דו ווייסט פארוואס לוי האט נישט געקריגן? ווייל איינער האט אים געלייגט דארטן פיס ער זאל נישט קענען קריגן די פאסטן. יהודה האט דארטן געהאט א עקסידענט, ווייסט פארוואס? ווייל דער דרייווער וואס האט געפירט קייגן אים אריין, ווי א חיה רעה האט ער געפירט. אויף יעדע זאך האסטו אזויפיל תריצים, אויף יעדע זאך אזויפיל תריצים, האסט דאך איין תירוץ, אז אחד אלוקינו שבשמים והארץ. אז אחד יחיד ומיוחד איז אזוי למה ווייסט ווער עס פרעגט למה יאמרו הגוים די גוים זאגן למה ווייסט פארוואס ווייל איה אלוקים זיי האבן נישט דעם אחד יחיד ומיוחד ענטפערן דרייען זיך ארום ווי דער שוטה אויף יעדע זאך אזויפיל תירוצים אויף יעדע זאך אזויפיל תירוצים אבער אונז ווייסט מען דאך ואלוקינו בשמים כל אשר חפץ עשה איז ממשיך די פסוק דארט די ענטפער ואלוקינו בשמים כל אשר חפץ עשה ווייסט מען אז ס'איז דא איין אייבערשטער און דאס איז דאס איז א גוי זאגט למה למה יאמרו הגוים, די גוי זאגט למה, ווייל איה אלקיהם, ער האט נישט דעם אחד יחיד ומיוחד. א איד ווי אזוי זאגט ככה. אשרי העם שככה לו, ווייסט פארוואס ער זאגט ככה? ווייל אשרי העם שהשם אלוקיו האט א גאט, ער ווייסט, ער ווייסט אחד יחיד ומיוחד, דאס איז דאס. תמים תהיה עם השם אלוקיך, אויף אלע, אלעס, האסטו איין תירוץ, תמים תהיה עם השם אלוקיך. צו ווען ס'גייט דיר אזוי, צו ווען ס'גייט דיר א שטרוי. צו ווען ס'גייט דיר אויס אזוי, צו ס'גייט דיר אויס פארקערט.

מען זאגט נישט אויף נאכט טאג טאג נאכט, דא זאגט מען פונקטליך ימין און שמאל, פארוואס ימין און שמאל, פונקטליך דא זאגט רש"י די טייטש איז ווייל ווען איך זיץ קעגן איבער דיר, ווען איך זיץ קעגן איבער דיר איז מיין רעכטע האנט איז דיין לינקע האנט, מיין לינקע האנט איז דיין רעכטע האנט, קומט דער רבי און דער רבי זאגט דיר רעכטס, זאגסטו ניין ס'איז לינקס. צו דער רבי זאגט דיר לינקס, זאגסטו ניין ס'איז רעכטס, זאגט ער דו ביסט גערעכט, דו האלטסט ביסט גערעכט, דו ביסט גערעכט, אבער זאלסט וויסן דער רבי געפינט זיך אויף א אנדערע פלאץ, און ממילא אז דער רבי געפינט זיך אויף א אנדערע פלאץ, איז דער רבי האט אן אנדערע בליק פון דיר, און ווען דו ביסט אויפן פלאץ פון רבי'ן וואלסטו אויך געזען אז דאס איז ימין, און דארפסט איין עצה, זאלסט זיך מתבטל זיין צו דעם רבי'ן, און ממילא וועסטו אויך זען אז ס'איז ימין. על אחת כמה וכמה, דאס איז טאקע אז ביים בליק, דו זאגסט ס'איז שמאל, אבער ווי דער רבי זיצט איז דאס ימין. זאגט דער אייבערשטער זאגט אזוי, משמים הביט ה', דו זאגסט עפעס א היפך הנהגה, די הנהגה איז עפעס א היפך, ס'איז עפעס פארקערט. זאלסט וויסן פון דער אייבערשטער'ס בליק איז דאס ימין, דיר זעט עס אויס שמאל. ביים אייבערשטן איז דאס ימין, משמים הביט ה' ראה את כל בני האדם, ממכון שבתו השגיח. ביים אייבערשטן איז דאס ימין, דיר זעט עס דא שמאל, ס'זעט דיר אויס אזוי שמאל. אבער זאלסט וויסן ביים אייבערשטנ'ס בליק איז דאס ימין. נאך איידער דו זעסט די תוצאות אין די מעשה און ביי די פרשה, צו זען דארפסטו וויסן אז ביים אייבערשטן איז דאס ימין, דאס איז ימין, דיר זעט עס אויס שמאל, דו זיצט נישט אויף, דו זעסט נישט דעם, דו זעסט עס נישט גוט, אבער וואס דיר זעט אויס שמאל, דארפסטו גלייבן אז דאס איז ימין, ווייל ממכון שבתו השגיח אל כל יושבי הארץ, דארטן זעט מען אז ס'איז אלץ טוב. דאס איז ווען ס'זעט דיר אויס פארקערט, די בעל הטורים זאגט, בעל הטורים אין פרשת וילך, לולא האמנתי לראות בטוב השם, זאגט דער בעל הטורים לולא אותיות אלול, שמאלול ואילך חרדתי נגד השם. פרעגט מען די קשיא פארוואס שטייט נישט אלול? וואס שטייט לולא האמנתי לולא אותיות אלול? פארקערט פארוואס שטייט נישט אלול? די האמנתי דארף זיין אפילו ווען ס'זעט דיר אויס פארקערט. לולא ווען ס'איז פארקערט דעמאלטס זאלסטו וויסן האמנתי. דעמאלטס זאלסטו וויסן אמונה אז אויבן איז דאס ימין, דיר זעט עס דא אויס שמאל, אבער אויבן איז דאס ימין. אויבן איז דאס רעכטס, איז עס נאר תמים תהיה עם השם אלוקיך איז נתבטל ווערן צום צום צום בורא כל עולמים, אוודאי נאכאמאל, עס האט נישט מיט דאווענען, דאווענען דארף א איד זאל זיין דער בעסטער, דאווענען ווען מ'איז מ'איז, אבער די אמונה, אז דיר זעט עס אויס שמאל, די אויבן אין הימל איז דאס ימין. תמים תהיה עם השם אלוקיך רבינו בחיי מרבותינו הראשונים, זאגט א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אזוי, תמים תהיה עם השם אלוקיך זאגט רבינו בחיי אזוי, אז די תורה קומט זאגן כשתהיה תמים, דו האלטסט אין איין גלייבן נאר אין אייבערשטן אזי תהיה עם השם אלוקיך, וואס טייטש תהיה עם השם, ער זאגט די תהיה גייט ארויף און אראפ, תהיה גייט ארויף און אראפ, ווען תמים תהיה איז דעמאלטס תהיה עם השם אלוקיך, זאגט דער רבינו בחיי וואס איז די טייטש, וואס הייסט תהיה עם השם אלוקיך, דו וועסט זיין כדוגמת הנאמר במשה רבינו ויהי שם עם השם, און וכאשר יזכה להיות עם השם, א מענטש איז זוכה אז עם השם, אזי יאיר עליו אור העליון כמו שנאמר ונהורא עמה שרא, דעמאלט האסטו די גרעסטע אור, און לימדך הכתוב הזה על מעלת מידת התמימות ועל גודל שכרו די גודל שכר פון ווען א מענטש איז הולך בתמימות מיטן אייבערשטן ער ווייסט נאר די אייבערשטער אלעס וכן אמר דוד המלך ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם, זאגט רבינו בחיי על ידי שאלך בתמימות, ואני בתומי, מיר זעמיר תמכת בי ותציבני לפניך לעולם שעל ידי התמימות עומד האדם כביכול לפניו קודשא בריך הוא לעולם. דאס איז דער יבאות סידבק פונעם מענטשן אין בורא עולם, וויסן ס'איז אלץ דער אייבערשטער אין יעדע זאך יעדע ריר און פארשטיין עס איז נאר דער בורא עולם אליין. צו עס גייט לולא צו עס גייט פארקערט, האמנתי לראות בטוב ה' ווען ס'איז דא התבטלות צום בורא עולם, ווי צו געזאגט אין נתיבות שלום ווען ער זאגט אז אז די נשים האבן נישט נישט קיין טלית נישט קיין תפילין נישט קיין ציצית נישט קיין לערנען, האט מען זיי געגעבן איין ברכה, שעשני כרצונו, איך בין בטל צו דיין רצון, דו האסט מיר געוואלט איך זאל זיין אזוי, איך זאל. מיינט צו זאגן מענער דארפן עס אויך אמאל מאכן ווען נישט מאכן מיט שם ומלכות אבער וויסן נישט דער מענטש האט געוואלט אזוי זאל זיין אזוי און דער מענטש האט געוואלט אזוי זאל זיין אזוי דו פארשטייסט נישט דו קענסט תמים תהיה עם השם אלוקיך און דארטן ווי דער אייבערשטער האט דיר אוועקגעשטעלט דארטן זאלסט זיך מחזק זיין שטארק אין בורא עולם אליין און רבותי מען האט דאך פריער געשמועסט פון דער בעל הטורים זאגט לולא האמנתי זאגט ער לולא אותיות אלול זאגט דער בעל הטורים שמאלול ואילך חרדתי נגד השם חרדתי נגד השם ס'טייטש מ'האט א יראת שמים אביסל די טעג חרדתי נגד השם חרדתי נגד השם די לשון רבינו יונה זאגט משנכנס רבינו יונה משנכנס חודש אלול עד יום עד אחר יום הכיפורים, ירא וחרד מאימת הדין. זיך פירן מיט א יראת שמים, מען פירט זיך אנדערש. זיך פירן מיט א יראת שמים. די, כ'געדענק ביי מיין טאטן זכרונו לברכה, ווען ס'איז אריינגעקומען א בן גילו, א עלטערע איד, פרעגט ער אים, פרעגט ער אים, פרעגט ער אים, געדענקט די לופט פון ירושלים חודש אלול? אין זיינע יארן ווען זיי זענען געווען בחורים און קינדער איז עס געווען א פחד, מען האט עס געפילט אין די לופטן די פחד, און דארטן איז געווען די פרייליכסטע אידן, די עס איז געווען א אמת'דיגע וגילו ברעדה, אמת'דיג פרייליך מיט א יראת שמים, אבער די פחד מען קען שניידן אין די לופטן. ווען ר' בערל רוט, דער משמש בקודש לפני ולפנים ביי ר' שלומקע זוויהלער, ער האט דערציילט אזוי, ער האט געוואלט פארשטעלן ווי עס האט אויסגעקוקט די יראת שמים אין ירושלים חודש אלול, עס איז געווען עפעס א מוסר, עס האט זיך אפגעליטן פון דעם יראת שמים.

ביי די דגים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים איז כשר, די גמרא דרשנ'ט אז טאמער ס'געווען סנפיר וקשקשת במים אפילו ס'איז שפעטער אראפגעפאלן בלייבט עס כשר, פלעגט ער זאגן דער סטריקובער אז אז די תורה דאס איז חודש אלול מ'זאגט די מענטשן איר האט זיך גענומען חודש אלול וואס איז דאן נאך די הייליגע טעג, די נייעס צו וויסן אויב דו האסט סנפיר וקשקשת אין די הייליגע טעג דו בלייבסט א כשר א גאנץ יאר אפילו שפעטער איז עס אראפגעפאלן די סנפיר וקשקשת יא דו בלייבסט א כשר'ער. בלייבסט א כשר'ער, נוץ עס אויס, די צייטן נוץ אויס. יעצט, יעצט זיין נאנט צום בורא עולם, אריינכאפן יעצט אז דער בעל התניא איז פארנומען אין תורה אור, אין פרשת ראה, א גאנצע מערכה להבין, ער איז פארנומען איין זאך, ווי אזוי האט מען נישט געמאכט יום טוב פון אזא חודש אלול? דאך אזא חודש פון אזא אהבה פון רבונו של עולם צו כלל ישראל, דער אני לדודי ודודי לי, דאס באווייזט דאך אויפן גרויסן אהבה, ווי האט איינער געזאגט אז א טאטע קען גיבן מתנות אויכעט, אבער ער קען גיבן אויכעט א פאר פעטש. א פעטער גיבט נאר מתנות. חודש אלול איז בלויז מתנות, כולו רחמים, כולו רחמים דודי אני לדודי ודודי לי באווייזט אויפן גרויסן אהבה פון רבונו של עולם צו כלל ישראל, דער רמב"ן מרבותינו הראשונים ער זאגט מזל אלול בתולה באווייזט אויפן גודל אהבה פון רבונו של עולם צו כלל ישראל אין דעם חודש. און גודל אהבה איז דער בעל התניא פארנומען ווי אזוי האט מען נישט געמאכט א יום טוב פון אזא חודש ער דרוקט עס דארטן בדרך משל אז א מלך קומט אריין אין א שטאט און ער קומט אזוי מיט א מאור פנים יעדער איינער גייט צו גיט אים די האנט מיט א מאור פנים פאר יעדן איינעם א מאור פנים ער גייט אריין אין ארמון דארטן דארף מען שוין גרויסע פראטעקציעס אריין צו גיין דארטן דארף מען שוין גרויסע פראטעקציעס זאגט ער דאס איז חודש אלול דער רבוש"ע קומט דא אראפ ער גייט אראפ צו יעדן איינעם כביכול צו יעדן איינעם יעדן איינעם א מאור פנים א דודי פאר יעדן איינעם אזוי נאנט

אז דארטן אין ליקוטים ספר יצירה סוד החדשים שרייבט ער דארטן אז אלע ווייסן אז דער רבונו של עולם האט דאך באשאפן די וועלט במידת הדין ראה שאין העולם מתקיים משתף געווען מיט מידת הרחמים טא דאס איז א גאנץ יאר נישט אלול אלול איז נישטא קיין דין בכלל ס'איז נאר רחמים ס'איז נישטא קיין שיתוף ס'איז בלויז רחמים בלויז רחמים רבונו של עולם ראה דאס ליינט מען נאך מ'האט שוין געשמועסט יענע וואך פאר מען שליסט אז מען ליינט עס אין אנהייב ראה אנכי נותן לפניכם היום דער רבונו של עולם זאגט איך גיב דיר א מתנה א מתנה, חודש אלול זאגט דער חידושי הרי ם חודש אלול מתנה טובה לבני ישראל, גיי קויף זיך איין, קויף זיך איין אבער אויסנוצן די צייט, אויסנוצן די צייט, ס'איז ידוע, דער קאברינער ברענגט אז דער לעכעוויטשער האט שפאצירט מיט זיין חבריא, האט שפאצירט מיט זיין חבריא, און מען האט געדארפט אינמיטן וועג גיבן די פערד זאלן זיך אויסרוען, זאלן זיך אפרוען, מען איז אריבערגעגאנגען א קרעטשמע, די פערד זאלן זיך אפרוען,

צו עסן, און ווען נישט האסט נישט אויף א גאנץ יאר צו עסן, אז דער לעכעוויטשער איז געווען דאך אוודאי אהיים, איר האט געהערט? מען וועט ארבעטן דעם חודש וואס טוט אויף א גאנץ יאר. ראה אנכי נותן לפניכם היום, א מענטש זאל זיך וויסן אז א חודש וואס דער אייבערשטער קומט מיט אזא אהבה, ר' פנחס'ל קאריצער שטייט אויך אין אמרי פנחס, אין חודש אלול אות תרכ ז, ברענגט ער אז אזוי שטייט דאך אז מען זאל נישט ליינען מקרא ביינאכט, פארוואס נישט ליינען מקרא ביינאכט על פי אר י? ווייל נישט מעורר זיין דינים. זאגט ער חודש אלול איז דאס נישטא, חודש אלול איז כולו רח נישטא קיין דין בכלל, ממילא קענסטו זאגן תהילים ביינאכט. אזוי שטייט דאך די ערשטע האלבע נאכט זאל מען נישט זאגן, חודש אלול איז כולו רח. כולו רחמים, ממילא נאר אויסנוצן, אויסנוצן, אויסנוצן דעם חודש, צו וויסן יעדער איינער פאר זיך מיטן פולן אחריות, יעדער איינער פאר זיך אז ס'איז ראה אנכי, האב צוויי, האב אביסל צוויי אפענע אויגן, ראה, וואס ליינט מען אנהייב פאר אלול, וואס הייסט ראה? זע נישט אה ער האט געהערט ווערט געברענגט ראה האב צוויי אפענע אויגן ווייל מ'ווייסט זיי זאגן דארטן דער חינוך זאגט אז די אתרוג איז קעגן א לב די הארץ לולב קעגן די שדרה הדסים קעגן די אויגן פרעגט ער אויב קעגן די אויגן פארוואס איז דא דרײַ הדסים צוויי הדסים וואס איז דרײַ וואס איז דריי? פרעגט ער נאך א קשיא, החכם עיניו בראשו, א נאר א חכם האט עיניו בראשו, א א איינער איז נישט קיין חכם האט נישט קיין אויגן? האט נישט קיין אויגן? זאגט ער ניין, יעדער איינער האט צוויי אויגן, דער חכם האט א דריטע אויג, א רואה את הנולד. דריי הדסים, דריי הדסים, ער זעהט יעצט חודש אלול זעהט ער דעם גאנצן יאר, א יעצט ארבעט אריין, ער זעהט יעצט דעם גאנצן יאר, ראה אנכי נותן לפניכם היום, נישט האסט געהערט א גוט ווארט, ראה זאל זיין לעבן דיינע אויגן די קומענדיגע יאר תשפ ב. מיר זענען די גאנצע צייט דארט, מיר פארשטיין אז ס'ווענדט זיך אין חודש אלול די ארבעט וואס רבונו של עולם האט געגעבן א מתנה, ארבעט אריין אין דעם חודש. ר' איד זאל זיין לעבן לעבן זיינע אויגן. גוט האט געזאגט די שר שלום, די שר שלום האט געוואלט מסביר זיין א פסוק וואס מ'זאגט עס אפאר מאל א טאג, דא א פסוק וואס מ'זאגט אפאר מאל א טאג, די שר שלום האט געוואלט מסביר זיין וואס מ'זאגט השם הושיעה,

וואס ביסטו יעצט? זאגט ער, יעצט בין איך א טאטע. איז אפשר קען דער טאטע רעדן מיט דער רבי זאל מיר אויפהערן צו שלאגן? אפשר קען דער טאטע רעדן מיט דער רבי זאל מיר אויפהערן צו שלאגן? איז ווען ער האט אנגעהויבן צו פירן האט ער געטייטשט אז דאס איז דער טייטש, השם הושיעה חודש אלול דאך כולו רחמים, כולו רחמים, שם הוויה, א דוד, יעצט בעט מען זיך השם הושיעה, העלף אונז היינט, אז ווען ס'וועט זיין המלך, רעד מיט דער רבי זאל נישט שלאגן. ווען ס'וועט זיין המלך יעננו ביום קראנו זאל אונז געבן גלייך א כתיבה וחתימה טובה. דאס בעט מען זיך יעצט, דאס האט דער רבונו של עולם געגעבן מתנה טובה לבני ישראל, מ'זאל זיך קענען יעצט אויסבעטן, און די געגעבן, אריינקנאקן, אריינארבעטן, און די געזאגט דארטן אזוי ווי ס'גייט דא אין די בתי מדרשים, דא אין ארץ הקודש גייט אין די בתי מדרשים די עירקאנדישן, ווי לייגט מען אריין א שעה? פינף שקל א שעה?

איז כל זמן מען פייפט, אפילו ט'ער אריינלייגן א האלבע שעקל ט'ער ממשיך זיין, יא? א האלבע שעקל ט'ער אויך ממשיך זיין. אויב ער האט זיך פארלאשן דארף מען אריינלייגן א גאנצע פינעווער. דער טאשער רבי זאגט, דבר בעיתו מה טוב, יעצט איז די צייט פון תשובה, איז מה, אפילו אביסל איז אויך טוב, א האלבע שעקל טוט יעצט אויך די ארבעט, יעצט דבר בעיתו, יעצט איז די צייט, איז מה, אפילו אביסל, מה הייסט אפילו אביסל, איז אויך טוב, וויפיל דו ווילסט אריינלייגן אין זיין, אבער לאמיר זיך געבן א נעם, לאמיר זיך געבן א שאקל. מען בלאזט שוין שופר, אוי! נאר פרייליך! שופר, דער ערשט זאך דער לשון הטור זאגט אין תקפ"א, זאגט דער טור, מען בלאזט יעדן טאג שופר, דער טור זאגט אין תקפ"א, תניא בפרקי דרבי אליעזר, בראש חודש אלול, פארוואס בלאזט מען שופר? פארוואס? זאגט דער פרקי דרבי אליעזר, ווייל בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה לקבל לוחות אחרונות, קום ארויף זיי מקבל די לוחות אחרונות, און דעמאלס ווען ער איז ארויף והעבירו שופר במחנה, וואס איז געווען די שופר, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, נישט מאכן נאכאמאל שטותים, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוקים בתרועה, הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, לכן התקינו חכמינו זכרון לברכה זאגט די טור, שיהיו תוקעין בראש חודש אלול בכל שנה ושנה בכל החודש.

איינער האט געברענגט אמאל פארן ייטב לב א שיינע קריגל וויין, ס'איז געווען רוצה למלאות, רוצה לנסך יין על גבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, האט ער געברענגט א שיינעם קריגל וויין פארן ייטב לב, און די קדושת יום טוב איז געווען דעמאלטס א אינגל, האט ער געפרעגט טאטי, ס'איז אזא שיינע קריגל, אבער ס'האט אזא מיאוסן נאמען, קריג. קריג, אזא שיינע קריגל האט עפעס אזא מיסע נאמען, האט ער מיר געזאגט, ניין יאנטעלע, די נאמען האט עס, ווייל עס האט אויבן א גרויסע מויל, ווייל עס האט אויבן א גרויסע מויל, דערפאר האט עס, מען דארף חודש אלול, מען שווענקט דעם מויל, די אויגן, און דער של"ה הקדוש זאגט, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, זאגט דער של"ה הקדוש, אז מען רעדט דא אויף די זיבן שערים, צוויי אויגן, צוויי אויערן, א מויל, וויפיל? פינף, און שני נחירי האף, ווייל פון דעם ווערט כעס. דאס זיך גיבן שופטים ושוטרים תתן לך, ווען זיין א שופט ושוטר אביסל אויף זיך, אין אזעלכע גרויסע זמנים, מען בלאזט דאך שופר, אביסעלע די, פלעגט מען זאגן אין סלאנים, שופר ראשי תיבות שורש פורה ראש ולענה, יעדער איינער מיט זיינע שרשים, אזוי ווי די מהריל ברענגט משנכנס חודש אלול זאגט די מהריל, ירגיל לעקור השרשים הרעים, דאס איז זמן חודש אלול, דאס איז די בלאזן שופר, די שרשים רעים, יעדער איינער מיט זיינס. איינער ביי די אויגן, איינער ביי די צונג, איינער ביי די הארץ, יעדער איינער מיט זיינס, אבער יעדער איינער ביי זיינס, ירגיל לעקור השרשים הרעים. דאס איז דאך די תקיעת שופר, מען רעדט דאך צו אונז. היינט איז דא פעלעפאנען, די פעלעפאנען איז עפעס זייער אינטערעסאנט, יעדער איינער האט עפעס א אנדערע ניגון, איינער האט א פרוק ית ענך, איינער האט והנה השם ניצב עליו, איינער האט, דאס איינער, יעדער איינער האט א אנדערע ניגון. איז איינער וואס שטייט מן הצד, ער הערט ביי דיר קלינגט דער טעלעפאן, איז אים אינטערעסאנט וואס פאר א ניגון איז דאס, פרוק ית ענך, הערט אויס דעם ניגון, אבער דער באלעבאס אליין, דער בעל הטעלעפאן, ער קוקט נישט, אים איז נישט אינטערעסאנט וואס פאר א ניגון, אים איז אינטערעסאנט איין זאך, ווער זוכט מיר דא, און וואס וויל ער, די צוויי זאכן. אזוי איז אויך די זעלבע זאך מיט'ן תקיעת שופר. איינער וואס שטייט פון אינדרויסן, איינער וואס איז מן הצד, אינטערעסאנט, שיין געבלאזן, נעכטן איז ער געווען הייזעריג, היינט איז געווען בעסער. אינטערסאנט די קול, די קול, דאס איז איינער וואס שטייט מן הצד, אים אינטערסאנט ווי די קול איז געווען, וויאזוי גייען די שברים, וויאזוי גייען די תרועה, אבער איינער וואס איז נישט מן הצד, ער איז אינעווענדיג, איז אינטערסאנט ווער זוכט מיר, און וואס וויל ער פון מיר. דער בורא כל עולמים זאגט, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, גיב זיך א שאקל, ס'איז חודש אלול, איך וויל דיר געבן א זיס יאהר, צו שופר ראשי תיבות צו שפרו מעשיכם איז צו פתחי לי, גיב זיך א מאך אויף דאס הארץ, שופר ראשי תיבות שורש פורה ראש ולענה, אביסל די שרשים רעים אביסל. שופר ראשי תיבות שחוק פינו ולשוננו רנה מיט א שמחה אבער מיט א שמחה זיך גיבן א שאקל אביסל ס'איז חודש אלול ווי האט איינער געזאגט למעשה איז אזוי די אהבה וואס שטייט אין חז וואס שטייט אויף וואס בורא כל עולמים האט צו כלל ישראל אין דעם חודש דאך לאין ערוך די לשון אין ארי הקדוש אני ווי ער שרייבט אין שיר השירים אני לדודי ודודי לי שרייבט ער אז אין דעם חודש קרוב לקוראיו בחודש הזה נעשה ידיד ואוהב

נו, דארף מען נאר זיך געבן א שאקל, זיך געבן א אריע. הרי שלך לפניך, מ'האלטן זיך דא אנהייב אלול. מ'האט געזאגט די נתיבות שלום האט אמאל געחלומט, ער האט געחלומט אמאל ביינאכט, אז ס'גייט אריבער חודש אלול און ער טוט גארנישט. איז ער האט אנגעהויבן צו וויינען אין חלום, סליחות טעג, ער איז א קלאץ, ראש השנה, איך בין א שטיין. עשרת ימי תשובה א לאמפ יום כיפור א וואנט, ער האט געוויינט אין חלום, אזעלכע הייליגע טעג איך טוה גארנישט, ער האט געוויינט אין חלום, האט ער געגעבן א כאפ אויף פון שלאף, והנה ראש חודש אלול, האט ער געזען הרי שלך לפניך, ס'ראש חודש יעצט נעם זיך, אונז האלט מען יעצט אנהייב אלול רבותי, יעצט לאמיר זיך געבן א אמת'ע נעם, דאך בידינו. מיט אים איז געווען א אינטערעסאנטע מעשה אויפן נתיבות שלום, ער האט געדארפט אריבער גיין עפעס א שווערע אפעראציע חודש אלול, אנהייב אלול האט ער געדארפט האבן עפעס א שווערע אפעראציע, אבער ער האט פארשטאנען פון די אפעראציע אז ער גייט עס יעצט אריבער צו ראש השנה יום כיפור עט ער נישט קענען זיין א נארמאלע מענטש אין בית מדרש, ער וועט נישט קענען נישט קענען ארבעטן ווי ער וויל אויב האט ער געזאגט פארן דאקטער נאר נאך יום כיפור, נאר נאך יום כיפור, די דאקטער האט זיך געבעטן ביי אים שפיל דיך נישט, בשום פנים ואופן נישט, נאר נאך יום כיפור. שוין נישט געווען דער דאקטער האט געזען ער האט נישט קיין צוויי ברירות האט ער אויסגענומען מיט אים עפעס א גאנצע סדר ער זאל ליגן די גאנצע צייט, ער זאל ליגן, האט אים אויסגעשטעלט וואס ער זאל עסן וואס נישט, און ער זאל ליגן א גאנ. און אויסגענומען מיט אים אז מחרת יום הכיפורים קומט אריין צום אפעראציע, יא, און אזוי איז געווען, מחרת יום הכיפורים איז ער אריינגעקומען צו אפעראציע, ער גייט אריין מחרת יום הכיפורים צו אפעראציע, מען האט געמאכט די לעצטע פיקטשערס, מען האט איבערגעמאכט פיקטשערס, און האט מען געזען מען דארף נישט קיין אפעראציע. האט אים דער דאקטער געזאגט, הזמן פועל לטובתך. די צײַט האָט געאַרבעט פֿאַר דײַן גוטס, די צײַט, די צײַט האָט גע, אָ-אָ-אָ! אָ, האָט ער אים געגעבן אַ זאָג, הזמן פּועל לטובתך. בײַ אונדז װײס מען, דאָס איז די צײַט, דאָ װערט אַלעס, די טעג, אלול, ראָש-השנה, יום-כּיפּור, דאָ װערט עס אַלעס, הזמן פּועל לטובתך. אונדז װײס מען, יעצט שאַפֿט מען אַלעס. יעצט מאַכט מען אַלצדינג. אונדז זעמער יעצט דאָ אין אָנהײב, פֿאַרשטײט זיך. אידן זענען אריבערגעגאנגען אזוי, אידן זאלן שוין ווערן פאר אידן לעכטיג און זיס, און מ'וואלט געוואוסט עפעס אביסל יענע יאר חודש אלול, חודש אלול די הייליגע טעג וואלט מען יענע יאר אביסל מער געוואוסט זיך צו געבן א שאקל אביסל, ממילא זיך געבן יעצטערט א שאקל, עט קומען א זיס יאר עט קומען. און סאטמאר רב זכרונו לברכה האט געזען אמאל די עולם האט זיך עפעס געיאגט דארטן חודש אלול, מען האט זיך דארטן געיאגט מיטן דאווענען, זיך געיאגט דארטן צו די ביזנעס, ער האט זיך געגעבן א צעוויין און געזאגט, חברה, דא איז געווען אין יענע יארן נאך מענטשן, האט ער געזאגט, און ווער ס'ווייסט אין יענע יאר וואסערע א צעטעלע מען גרייט צו אין די קעשענעס, וואלט מען זיך נישט אזוי געיאגט. ער האט געמיינט צו זאגן, יעצט איז דאך א ריי של חלה פון היכל, יעצט לאמיר זיך געבן א נעם, און יעצט, מיטן גרעסטן אהבה וואס איז נאר שייך, אוי וואסערע אהבה, אוי וואס א אהבה, כי אז תפלות דאס איז די לשון פון ארי הקדוש, ער זאגט אזוי, ועיקר, ער שרייבט עס אין עץ הדעת טוב אין פרשת כי תצא. ט ועיקר התשובה הזו להיות המקבלת בחודש אלול הנקרא ירח ימים הנוראים כי עוז תפילתך נשמעת צו א זמן וואס די תפילה ווערט נשמעת יעדע אידישע תפילה אין ושערי תשובה פתוחים כמו שכתוב דיר ה' באימתי זאגט ער אויף חודש אלול אי בסוד אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול כי עוז נהפך הקדוש ברוך הוא לידיד ואוהב אל האדם השב בתשובה ידיד ואוהב א אנדערע מצב. ידיד ואוהב. זאל מען זיך נאר געבן א שאקל. ווי האט איינער געזאגט? איינער האט אמאל געזאגט. איינער איינער האט אמאל געזאגט אויף א קשיא פון שאגת אריה. שאגת אריה איז דאך מלא לומדות. מיט א קשיא פון שאגת אריה, די קשיא, דעם שאגת אריה האט נישט קיין תשובה נאר מיט מסילת ישרים.

ער פילט גארנישט. ער האט געזאגט ס'איז דא אמאל, ס'איז דא אמאל ווען מ'שטייט לעבן א אריה און מ'האט נישט מורא. ווייסט ווי? אין גן החיות. אין גן החיות דער לייב איז פארמאכט מיט סורג ובריח, ער פארמאכט מיט אייזן, האט קיינער נישט מורא. טאמער דו פילסט דו האסט נישט מורא, איז ווייל ס'איז דא עפעס א שווערע מחיצה צווישן דיר מיט די הייליגע טעג. ממילא גיב זיך א ברעך אויף די מחיצה, א תקיעת שופר און גיב א, לאמיר אנהייבן אויסנוצן די הייליגע טעג. לאמיר אריינפארן אין דעם. איז אמאל מיט א מסילה, מיט מסילת ישרים פארענטפערט מען דעם דעם דעם שאגת אריה. ער רוקט ער רוקט אין אנטווערפן, איז דא אין די גאסן א קעמערע, א מצלמת, א מצלמה, א קעמערע. דא איז אויך דא קעמערעס אויפן אויף די אויף די גאסן. אבער דארט איז דא א אינטערעסאנטע קעמערע. דארטן איז דא אז ס'איז דא א גרויסע גאס, א גרויסע גאס. וואס די פאליציי ווייסט אז די גאס דארף געדויערן צען מינוט, איז דא א קעמערע אנהייב גאס און דא א קעמערע סוף גאס, דא א קעמערע גיט א כאפ א פלעש ווען ער איז אריין אין די גאס, און ווען ער איז אריין אין די קעמערע סוף גאס ווען ער גייט ארויס אין די גאס, אז א גאס וואס דארף געדויערן צען מינוט און די פאליציי זעט אז עס האט געדויערט אכט מינוט כאפט ער גלייך א דו"ח, גלייך גלייך א עונש, אויפן פלאץ די פלעש, די קעמערע מאכט אים גלייך א עונש.

דארטן דארטן האט ער געכאפט א פלעש ווען ער איז אריין און איז די די זעלבע זאך א גאנץ יאר איז מען געפארן ווי א חיה רעה חשוון כסלו טבת שבט אדר ניסן אייר סיון תמוז אב ווי א חיה רעה יעצט איז סוף יאר עס איז דא באלד א קעמערע כבני מרון גייט מען באלד אריבער איז יעצט פאר פאוואליע יעצט איז תשובה יעצט איז תשובה נאכט איז אדער לכו ונשובה אל השם כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו מיט א קעמערע, מיט א פרייליכקייט, מיט א יום טוב, א יום טוב'דיגע תשובה, מען דרייט זיך ארום, די גרעסטע, די גרעסטע קרבת אלוקים וואס א איד האט איז אין דעם חודש, די גרעסטע התעוררות, מען איז א דוד, און דער רבונו של עולם וויל דיר, ער וויל דיר געבן, נעשה דוד להם, שמועס דער ירושלימער רב, זאל זיין געזונט און שטארק, רב טובי' ווייס דערציילט א מורא'דיגע מעשה, א מורא'דיגע ממחיש, ער דערציילט א מעשה וואס איז געווען מיט אים, און ס'איז א מורא'דיגע ממחיש וואס איז דאס חודש אלול, זאגט ער. ער זאגט אזוי, עס איז דאך ידוע, שטייט אין אלשיך הקדוש, אז דרשו השם בהמצאו איז עשרת ימי תשובה, אבער קראוהו בהיותו קרוב איז חודש אלול. קרוב, היינט איז א קרוב, היינט איז א דוד, היינט איז, דערציילט דער רב אזוי, ער זאגט אז ער איז אלט געווען צוועלף יאר ווען די מלחמה האט אויסגע. ווען ס'האט אויסגעבראכן די מלחמה, איז ער אלט געווען צוועלף יאר, ער האט געוואוינט אין פעזינג, פעזינג איז א קליין שטעטל לעבן פרעשבורג, פרעשבורג איז א עיר ואם בישראל, פעזינג איז א קליין שטעטעלע לעבן פרעשבורג, עס איז ווייט אפאר קילאמעטער, און ווען די נאצים ימח שמם זענען אריינגעקומען אין פעזינג, האט דער ראש הקהל פון פעזינג נישט געוואוסט וואס מ'דארף טון. ער האט נישט געוואוסט צו מ'דארף זיך אונטערגעבן, צו מ'דארף אנטלויפן, צו מ'דארף משלים זיין, וואס דארף מען טון דא? און דו ווייסט די סכנת נפשות דא, וואס דארף מען טון? האט ער געשיקט ר' טוביה'ן, דער רב זאל זיין געזונט, האט אים געשיקט קיין פרעשבורג, ער זאל געבן א לויף קיין פרעשבורג, געווען דעמאלטס א אינגל פון צוועלף יאר, און לויפן קיין פרעשבורג ארויפגיין צום ראש הקהל פון פרעשבורג ווייל ווי נישט ווי דער ראש הקהל פון פרעשבורג האט געהאט קשרים מיט די גאנצע וועלט איך מיין א עיר ואם בישראל האט ער געזאגט לויף לויף צו צום ראש הקהל פון פרעשבורג און פרעג אים וואס דארף מען צו טון אנטלויפן זיך אונטערגעבן וואס דארף מען טון רבי טובי' איז געלאפן ער איז אנגעקומען צום ראש הקהל פון פרעשבורג האט דער ראש הקהל פון פרעשבורג אים געזאגט גיי צוריק צו דיין ראש הקהל און זאג אים ס'איז שוין נישטא וואס צו טון. שוין דאס איז דאס ביז א וואך זענען אלע פארברענט געווארן ס'איז נישט געבליבן קיינער פון גאנץ פעזינג און גאנץ פרעשבורג איז שוין נישטא וואס צו טון און ווי אזוי איז דער רב געבליבן און ווי אזוי דער רב לעבט זאל דערלעבן משיח'ן אבער זאגט דער ראש הקהל פון פרעשבורג האט געזאגט צום רב ער זאגט אזוי הער זיך איין איך האב דא ארגאניזירט טויזנט טיקעטס פאר טויזנט אינגלעך פון פרעשבורג מבריח זיין קיין ענגלאנד זיי ראטעווען דאס לעבן, נאר די טויזנט אינגלעך זענען געבליבן ביים לעבן, חוץ פון זיי זענען אלע פארברענט געווארן, פרעשבורג מיט פעזינג. איך האב מצליח געווען ארגאניזירן טויזנט טיקעטס פאר טויזנט אינגלעך, מען רייסט זיך אויף די טיקעט ווי מען רייסט זיך אויפן לעבן, מען רייסט זיך דא אויף די טיקעט, אבער דו האסט א נשיאת חן ביי מיר, נאדיר א טיקעט, האט ער מיר געגעבן א טיקעט, און דו קענסט מיטפארן. דער רב זאל זיין געזונט, איז גלייך אהיימגעלאפן קיין פעזינג מיטן טיקעט, ער איז ארויפגעגאנגען די ערשטע זאך צום ראש הקהל פון פעזינג און האט אים מודיע געווען וואס דער ראש הקהל פון פרעשבורג האט אים געזאגט אז שוין נישטא וואס צו טון נאר רייסן הימלען נאר רייסן הימלען. שפעטער איז דער רב ארויפגעגאנגען מיט דעם טיקעט צו זיין טאטע מאמע האט זיי דערציילט די מצב אז מען דארף דא גרויס רחמי שמים מען דארף גרויס רחמים אז שוין נישטא וואס צו טון און ער האט באוויזן פאר טאטע מאמע אז ער האט געקריגן א טיקעט זיך צו ראטעווען דאס לעבן צוזאמען מיט נאך טויזנט קינדער. דער רב האט שוין געהאט דעמאלטס די תפילין, ער איז אלט געווען צוועלף יאר אבער האט שוין געהאט תפילין, און די טאטע האט אים געגעבן די תפילין, ער זאל עס מיטנעמען מיט זיך, טאטע מאמע האבן אים באגלייט בדמעות שליש עד בוא יבוא משיח צדקינו, און זיך דעמאלטס געזעגנט, און זאגט דער רב אז די מאמע איז אים ארויסגעלאפן, זי האט אים געשריגן טוביה'לע טוביה'לע, ווי דו גייסט און ווי דו שטייסט זאלסטו געדענקען פון ווי דו קומסט, עס איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט, און זי האט אים ארויסגעווארפן דעמאלטס די לעצטע סענדעוויטש וואס איז געווען אין שטוב. לעצטען סענדעוויטש, זי האט געזאגט אז אונז דארפן מען עס שוין נישט האבן, אז מ'גייט שוין, מ'גייט שוין פארברענען שוין נישטא דא וואס צו טוהן מיט די, די לכל הפחות די זאגסט עס דא. יעצט צום לייב און נשמה רבותי. דערציילט די רב אזוי, ער איז געפארן מיט נאך טויזענט קינדער מיט די באן, מ'האט אריבער געפירט פון פרעשבורג קיין ענגלאנד, די טויזענט קינדער דאס איז וואס איז געבליבן פון גאנץ פרעשבורג. ער איז דען אנגעקומען קיין ענגלאנד, און דער קייסער פון ענגלאנד האט געהאט א מורא'דיגער געפיל צו די קינדער, האט געפילט ס'איז זיינע קינדער, ער האט זיי געראטעוועט דאס לעבן, און חוץ פון זיי זענען אלע פארברענט געווארן, האט געפילט ס'איז זיינע קינדער, האט ער געבעטן מ'זאל זיי ארויפנעמען אויף א גרויסן פארק, ער וויל זיי באזוכן. מען האט זיי ארויסגענומען אויף א גרויסן פארק, מען האט געמאכט צוויי שורות פינף הונדערט פינף הונדערט, און אינמיטן איז אריבער געפארן די קייסער'ס וואגן. דער רב איז זאל לאנג געזונט זיין, זאגט ער, איז געווען א אינגל א חברה מאן, צוועלף יאר אלט א חברה מאן, און ער האט זיך אוועקגעשטעלט דא אינמיטן ווי דער וואגן דארף אריבערפארן, אבער לעבן אים איז געשטאנען א בחור'ל פון דרייצן יאר וואס איז געווען א גרעסערע חברה מאן. לעבן אים איז געשטאנען א אינגל פון דרייצן יאר, און ווען דער וואגן איז אריבערגעפארן און דער דרייצן יעריגער בחור, דער רב האט עס אלץ געזען, זעט ער ווי דער דרייצן יעריגער בחור גיבט א שפרינג ארויף אויפן וואגן, ער וויל רעדן מיטן קייסער, האט מען אים גענומען צוויי פעטש מ'האט אים אראפגעווארפן. האט ער נאכאמאל געפריווט ארויף צו טאנצן און געבן נאכאמאל פעטש מ'האט אים אראפ געווארפן און ס'האט זיך אנגעהויבן קולות און האט דער קייסער געפרעגט וואס איז די קולות דא האבן זיי אים געזאגט א אינגל פון דרײַצן יאר וויל רעדן מיט די מלך זאגט דער רב אז היות דער קייסער האט געהאט א מורא'דיגע געפיל צו די קינדער האט געוויסט ס'איז זיינע קינדער האט ער געזאגט זאל ער ארויף קומען איך וויל הערן וואס ער וויל יעלה ויבא ויגיע און דער רב זעהט ווי דער בחור איז ארויף געגאנגען אויפן וואגן און ער איז צוגעגאנגען צום קייסער האט אים געזאגט אזוי אדוני המלך אונז וועלן מיר דיר אין לעבן נישט קענען מכיר טובה זיין אויף דו האסט אונז געמאכט, האסט אונז געראטעוועט דאס לעבן, האסט ממש געראטעוועט דאס לעבן, אבער דו ווייסט ווי מיין הארץ פילט אז איך ווייס איך בין דא געראטעוועט געווארן אין מיין טאטע מאמע גייט מען דארטן ארויס נעמען לשריפה, דו ווייסט ווי מיין הארץ איז מיר צובראכן אויף שברים תרועה. זאגט דער רב היות דער קייסער האט זיך געהאט אזא געפיל צו די קינדער, האט ער האט ער געבעטן גיב מיר די פרטים פון דיין טאטע מאמע, האט גענומען די פרטים, ביז דריי טעג זענען די טאטע מאמע געווען אין ענגלאנד, ביז דריי האט ער אריבער געפירט קיין ענגלאנד, ביז דריי טעג אריבער, עד כאן אמר, זאגט דער רב זאל זיין געזונט אונז אלע ווייסן נאר אז אין שענסטן חלום איינער זאל קומען צום קייסער ראטעווע מיר מיין טאטע מאמע, קען ראטעווען? די גרעסטע גדולי הדור האט מען קענען ראטעווען? די רוב גדולי הדור איז נעבעך דארטן געבליבן פארברענט געווארן, און די גדולי הדור וואס מען האט געראטעוועט מיט וואסערע ניסים, וואסערע א יום הצלה צו ביים סאטמארער רב ביים בעלזער רב זכרון לברכה קלויזענבורגער רב אלע גדולי הדור וואס זענען געראטעוועט געווארן וואסערע א ניסי ניסים ס'געווען ביז מען האט געראטעוועט, און דא קומט א אינגל פון דרייצן יאר צום קייסער ראטעווע מיר מיין טאטע מאמע און מען האט זיי געראטעוועט, דו ווייסט פארוואס זאגט ער? ווייל די קייסער איז געווען דא און האט געהאט א געפיל צו די קינדער, און דערפאר ווייל ער האט געהאט א געפיל זאגט ער דאס איז חודש אלול, די רבונו של עולם איז דא, און ס'איז א דוד, ונעשה דוד להם לקרבם בתשובה, נהפך לידיד ואוהב, רבונו של עולם האט א געפיל צו אונז, דאס איז די מתנה טובה פון חודש אלול, ער האט די געפיל צו אונז, און אזוי קענסטו זיך, ער האט דיר געגעבן די מתנה דו זאלסט זיך ראטעווען. האט ער דיר געגעבן די מתנה, וואלט ס'איז געווען נאך נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק קינדער, קיינער האט נישט געראטעוועט, קיינער האט נישט געראטעוועט טאטע מאמע, פארוואס? ווייל קיינער האט נישט געוויסט זיינע כוחות וואס ער האט, ער האט נישט געוויסט וואס ס'הייסט דער קייסער דא האט א געפיל צו מיר, אונז דארף מיר יעצט וויסן ראה אנכי נותן לפניכם היום, וואסערע כוחות אונז פארמאגן מיר דא, וואס זענען די כוחות וואס אונז פארמאגן מיר, וועלן מיר אויך אויסנוצן די צייט, וועט קומען זיסע לאנגע און געזונטע פרייליכע יארן.

ער וויל מסביר זיין וואס די תקיעת שופר איז חודש אלול, זאגט ער ס'איז געווען אמאל איינער האט געהאט א סופערמארקעט, א סופערמארקעט, און האט געמאכט יעדן טאג דארטן א צען טויזנט שקל, סוף טאג האט ער געהאט א בחור'ל וואס האט אים אריינגעשיקט פון סופערמארקעט צום באנק מיט די רענצל געלט, אין רענצל איז געלעגן צען טויזנט שקל, גייט לייג מיר עס אריין אין באנק, דער בחור איז געגאנגען סוף טאג יעדן טאג אין באנק אריין, זאגט ער איז געווען עפעס א גנב וואס האט געוואלט יעדן טאג אויפן וועג צווישן סופערמארקעט און באנק האט ער אים געוואלט בא'גנב'ענען. אבער נישט קען באגנבענען, עס איז א וועג פיל מיט מענטשן, מען קען נישט באגנבענען, ס'איז דאך פיל מיט מענטשן. ביז דער גנב איז דאך געווען א שווינדלער, א ערמומי, און האט געטראפן עפעס א שווינדל ווי אזוי קען ער עס ארויסגנבענען, ווי אזוי? זאגט ער דער וועג צווישן דער סופערמארקעט מיטן באנק איז געווען א שניידער וואס האט געשניטן האט גענייעט בגדים, איז דער גנב האט זיך פארשטעלט אז ער איז דער מזכיר דער סעקרעטאר פון עפעס דער גרויסער גביר דא אין שטאט, און האט אים געזאגט, איך בין דער סעקרעטאר פון דעם גרויסן גביר דא אין שטאט, און ער האט מיר געשיקט צו דיר, אזוי זאגט ער פארן שניידער, האט מיר געשיקט צו דיר באשטעלן פאר אים א אנצוג, א רעקל פאר אים. פשש, זאגט אים דער שניידער, אוודאי זאל ער קומען דא, דא איז די פלאץ פון די גבירים, אלע גבירים באשטעלן דא, זאל ער קומען דא. זאגט אים דער גנב, נאר, מיין גביר איז א גרויסער טוער, ער קען נישט קומען אליין, ער איז א פארנומענער מענטש. נו ווי אזוי זאל איך וויסן די מוסטער, איך דארף דאך וויסן די לענג, די ברייט, די הויעכקייט, האט ער געזאגט די גנב ער האט מיך געשיקט ווייל איך זאל שטיין אינדרויסן און זען ווען מענטשן גייען אריבער, ווען ס'גייט אריבער א מענטש וואס וועט האבן די מוסטער, די לענג, די ברייט, די הויעכקייט זאל מען אויף אים מעסטן, זאגט אים דער שניידער אקעי, דארף מען ווארטן, און דער גנב שטייט און ווארט אויף ווער זאל אריבער גיין, דער בחור מיט די רענצל געלט, און ווען דער בחור איז אריבער געגאנגען מיט די רענצל, זאגט דער. גנב פארן שניידער, פונקט אזא מוסטער איז מיין איז מיין גביר, ווי דעם ווי דעם בחור'ל וואס האלט דארטן דעם רענצל און די געלט, זענען ביידע ארויסגעגאנגען צו אים די שניידער מיטן גנב, מען האט אים געזאגט אפשר ביסטו מוחל אריינצוקומען נאר מעסטן אויף דיר עפעס א אנצוג וואס מען וויל מאכן פאר א גביר, זאגט ער אוודאי פארוואס נישט, אנטוהן אויף אפאר מינוט א אנצוג פון א גביר, און ער האט ער איז אריינגעגאנגען און ער האט זיך אנגעטוהן די אנצוג צום מעסטן, די אנצוג אנגעטון דעמאלטס האט ער אראפגעלאזט די רענצל מיט די געלט, און ווי ער האט אראפגעלאזט די רענצל מיט די געלט האט זיך די גנב געגעבן א בייג אראפ און האט גענומען דעם רענצל און געב אנגעהויבן אנטלויפן, און דער בחור האט אנגעהויבן נאך אים לויפן, דער גנב ער באגנבעט מיר דא, גנב ער באגנבעט גנב, האט דער שניידער אים געזאגט נעע דו גייסט נישט ארויס פון די טיר דא, זאגט ער וואס איז ער באגנבעט מיר, דאס האט נישט צו טון אבער דאס איז מיין רעקל, דאס איז מיין אנצוג, טו אויס מיין אנצוג. זאגט ער, ער באגנבעט מיר, אבער טו אויס מיין אנצוג, קענסט נישט ארויס גיין פון געשעפט אן מיט מיין אנצוג, אבער ער באגנבעט מיר, אינטערעסירט מיר נישט טו אויס מיין אנצוג, און אזוי ביז די גנב איז אנטלאפן. זאגט ער אזוי דער מגיד, זאגט ער, דער גנב, דער יצר הרע, ער ווייסט וואסערא רענצל פון מיליארדן האלט יעדער איד חודש אלול, אוי וואס ער קען זיך קויפן, וואס פאר א זיסע יארן ער קען זיך קויפן חודש אלול שכולו רחמים כולו אהבה, ער פרובירט ארויסצוגנב'ענען דער רענצל פון דעם אינגערמאן, ווי אזוי פרואווט עס ארויסצוגנב'נען? ער נייט אויף יעדן איינעם א אנצוג, הערט, נישט אויפן גוף, אויפן מח ולב, צוטושט און מבלבל דעם מענטשן, צומישט און צורודערט אים, אויף יעדן איינעם אויף זיין מוסטער, וואס ער איז מיר מבלבל איז ער נישט מבלבל דיר, און וואס ער איז דיר מבלבל, מ'זאל אלע ניצול ווערן פון די בלבולים, אבער ער נייט אויף יעדן איינעם א אנצוג אויף זיין מוסטער פון זיין מח ולב, און ער נייט אויף אים א אנצוג אויף די מח ולב, פלוצלינג גיבט זיך א כאפ דער אינגערמאן, וואוס, ס'איז דאך חודש אלול היינט? אבער טו אויס די אנצוג, האסט זיך אנגעטון עפעס א אנצוג, טו זיך אויס די אנצוג. זאגט ער אזוי, זאגט ער, וואלט איינער אים געזאגט, פאר ווען ער האט אנגעטון די אנצוג פארן בחור, וואלט ער אים געזאגט, טו נישט אן קיין אנצוג גיין, ער וויל דיר באגנב'ענען די רענצל, טו נישט אן קיין אנצוג גיין, וואלט ער אים געראטעוועט, יא? דאס איז די תקיעת שופר פון יעדן אינדערפרי חודש אלול. טוה נישט אן קיין האנט צו געבן ווייל דו דרייסט זיך ארום מיט מיליארדן חודש אלול, האסט דאך אזא מתנה, אזא קרבת אלוקים, אזוי נאנט צום הייליגן באשעפער, מיט שלש עשרה מידות של רחמים, נעשה דוד להם, אזעלכע אהבות, אוי וואס דו קענסט זיך שאפן אין חודש אלול, טוה נישט אן קיין האנט צו געבן, דאס איז די שופר, יעדן טאג איבעראנייס, יעדן טאג איבעראנייס, זיך געבן א שאקל.

דער נועם זאגט אז א איד זאל זיך צוגעוויינען איין בקשה וואס איז כולל אלע בקשות. איין בקשה, וואס איז א בקשה? נישט האבן קיין עגמת נפש, דאס איז אלץ, ס'איז געזונט, ס'איז נחת פון די קינדער, ס'איז פרנסה, אלע, ס'איז כולל אלעס, נישט האבן קיין עגמת נפש. אבער דא רעדט מען פון פן ימות במלחמה, ווי קומט אריין ודבר של עגמת נפש הוא זה? און בכלל וואלט איך געפרעגט אויך וואס איז די טייטש אין תורה הקדושה די לשון די פסוק פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו, וואס איז די פראבלעם? א מענטש רעדט מען פון שטארבן איז די פראבלעם איש אחר יחנכנו? פן ימות במלחמה, די פראבלעם איש אחר יקחנה? וואס איז פשט אין פסוק? דער זאגט א מורא'דיגע ווארט, ס'איז דאך ידוע אז דער די מגיד האט געזאגט פארן בית יוסף, אם תזכה וועסטו גיין אויף קידוש השם. ס'הייסט די וועסט גיין אויף קידוש השם ווערן גלייך לבושו פון בורא עולם, צו די גרעסטע העכסטע מדריגה. דא איז דאך געווען כסדר די מלחמה, וואס שטייט די וואך, דאך א מלחמת קודש מ'גייט אויף קידוש השם. זאגט ער פן, די תורה זאגט פן, ווען ס'וועט האלטן די לעצטע מינוטן זיינע, ס'איז פארן ימות במלחמה, וואס ער גייט אויף קידוש השם וואס די העכסטע מדריגה, וועט ער געבן א טראכט אריין, א מינוט, אוי וואס וועט זיין מיט די נייע בית איש אחר יחנכנו? אין די העכסטע מינוטן פון א אידישע נפש קען ווערן קידוש השם, גייט אויף קידוש השם וועט ער טראכטן וואס וועט זיין מיט די פרוי איש אחר יקחנה? וועט ער פארפאטשקען אזעלכע הויכע מינוטן מיט אזעלכע נארישע מחשבות, ס'איז א דבר של עגמת נפש, דערפאר אהיים, גיי אהיים. פן ימות במלחמה, פן ווען ס'וועט האלטן ביי ימות במלחמה, וועסטו אנהייבן צו טראכטן וואס וועט זיין מיט די דירה איש אחר יחנכנו, וואס וועט זיין איש אחר יקחנה, אין אזעלכע הויכע מינוטן טראכטן אזעלכע נארישע מחשבות, דאס איז אן עגמת נפש, און פאר דערפאר זאגט די תורה גיי אהיים. רבותי איז עס אזעלכע נארישע מחשבות? הא? ס'איז נישט אזוי נאריש, אבער אין הויכע מינוטן איז אלץ נאריש. ווען מען גייט אויף קידוש מיינט צו זאגן אויף די אלע חשוב'ע נייטיגע זאכן חודש אלול איז אלס נאריש. ווייל חודש אלול ווען דו זאלסט וויסן ווי די ווי די וואס דו קענסט דא חודש אלול וועסטו אריינארבעטן אריינקנאקן ביסט דאך דא די גרעסטע מיליארדער איז אלס נאריש לאז אפ אלע שטותים יעצט. יעדער איינער מיט זיינע חשוב'ע שטותים פאר חשוב'ע זאכן. אלס איז א חשוב'ע זאך אבער אבער ס'איז דא אזא שטייגער ווי מען מסביר דעם רבינו יונה, די באקאנטע רבינו יונה ברענגט א מדרש, און איז מסביר, רבינו יונה ברענגט א מדרש, משל לכת של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים, מלך האט אריין געלייגט א כת של ליסטים אין בית האסורים, וחתרו מחתרת פרצו ויעבורו, זיי האבן געמאכט א מחתרת, זיי זענען אריבער, זיי זענען ארויס געלאפן, ונשאר אחד מהם, איינער איז געבליבן דארט, איינער איז געבליבן, בא שר בית הסוהר, איז געקומען דער שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה, ער האט געזען ס'איז דא דא א מחתרת, און והאיש ההוא עודנו עצור, און ער זעט איינער איז געבליבן דא, זאגט דער רבינו, זאגט דער מדרש ויך אותו במטהו האט אים געגעבן א קלאפ מיטן שטעקן אויפן קאפ, אמר לו, האט אים געזאגט, קשה יום! קשה יום! הלא המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת המלט על נפשך, האסט דאך דא א מחתרת, ווי אזוי האסט דיך נישט געראטעוועט דאס לעבן? דאס איז חודש אלול, ס'איז דאך א מחתרת חתורה פאר יעדן איינעם, מחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת המלט על נפשך. פרעגט מען, איך פארשטיי נישט, וואס זאגט דער, פארוואס זאגט דער מדרש קשה יום? פארוואס איז ער נישט ארויס געגאנגען? דער, דער וואס איז געבליבן, פארוואס איז ער נישט ארויס געגאנגען? איך וואלט אים גערופן אדער פחדן, אדער פוילער. איינע פון די צוויי סיבות איז ער נישט ארויס געגאנגען. אלע זענען ארויס, פארוואס איז ער נישט ארויס? אדער א עצלן אדער א פחדן. וואס איז קשה יום? וואס איז קשה יום?

דו קשה יום מיט דיינע אלע שוועריקייטן אבער המחתרת חתורה לפניך איך לא מיהרת המלט על נפשך קענסט זיך דאך יעצט פון אלסדינג ארויסדרייען. יא. די ערשטע ברכה פאר אידן קענען טאקע אויסנוצן אזעלכע גרויסע זמנים. בלי שופר, די ער האט געהאט דער ער האט געהאט דער רב שבתי פרענקל זכרונו לברכה האט ער געהאט די כתב יד פון רמב"ם.

איז ער דאָרטן געװען, דאָרטן, יענער בחור, און ער האָט געבעטן דעם צװײטן, זאָל אים אױפֿװעקן מאָרגן, מאָרגן זאָל אים אױפֿװעקן פֿינף פֿאַרטאָגס, װאָס איז? חודש אלול װיל זיך נעמען, ער גײט צו צו יענעם, ער פּרוּװט אים אױפֿצװעקן, ער שטײט נישט אױף, האָט ער אים געגעבן אַ פּאָר דזשאָכעס, ער הײבט זיך נישט אױף, האָט אים, האָט אים, האָט געהאַט דאָרטן די נעגל װאַסער, ער האָט גענומען די װאַסער, האָט אים געגעבן אַ גיס אָפּ, ער כאַפּט זיך נישט אױף, שױן האָט ער אים אָפּגעלאָזט, איך װײס װען ער האָט זיך אױפֿגעהײבן צום סוף? שפעטער האט זיך אויפגעהויבן איך ווייס נישט ווען איז ער געלאפן צום חבר איך האב געבעטן זאלסט מיך אויפוועקן פינף פארטאגס האסט מיך נישט אויפגעוועקט דו זאגסט איך האב נישט אויפגעוועקט איך האב געגעבן דזשאכעס איך האב דיר אויפגעגאסן מיט נעגל וואסער זאגט ער אה איך האב געחלומט איינער גיבט מיר דזשאכעס און ער וועקט מיר אויף און ער גיסט מיר אפ מיט נעגל וואסער איר פארשטייט דאס הייסט זיך אויפגעכאפט פון חלום אין כבי חלום אינמיטן חלום זאגט דער רמב"ם עורו עורו זיך באמת גיבן א וועק אויף וויסן ס'איז אנדערע זמנים זיין פרייליך זיך גיבן א וועק אויף קומט צו די זאך טון צו די זאך, נאר זיכער ימי אהבה די בעל הפלאה אין פנים יפות, ברענגט ער דארטן די לשון ולי מה יקרו רעיך קל א פסוק אין תהילים קאי על ימי אלול ששורשו כמו שכתב הארי שהם ימי רעות רעות וימי רצון שהחודש הזה מכפר על כל השנה. ימי רעות די יום טוב איין זאך פארנומען בעל התניא וויאזוי האט מען נישט געמאכט יום טוב אין אזא חודש. בקיצור, די תכלית מיט א שמחה זיך אויסצורייניגן כל חד וחד בדידיו. ער פלעגט זאגן רב חצקל לעווענשטיין אז אין חוץ לארץ, וואס איז עד היום אין אמעריקע, איז דארטן, ס'טאר נישט זיין קיין מיסט, טאר נישט זיין אינדרויסן פון די הייזער טאר נישט זיין קיין מיסט. און זיי שיקן דארטן פון די רעגירונג שיקט מען דארטן בודק זיין ווער ס'איז דא מיסט לעבן זיין הויז, דארף צאלן א שווערן, דארף צאלן אסאך, הא? איז קומט אריין א מאן, געקומען א שוטר אנהייב גאס, ער זאגט ס'קומען א שוטר אנהייב גאס, האט זיך אוועקגעשטעלט א איד אין אנדערע עק גאס און האט געשריגן, אידעלעך! וואס האבן זיי געוואוסט אלע אז מ'דארף נעמען די בעזעמעס און אויסקערן? אויסקערן? זאגט ער, דאס איז תקיעת שופר אין די פרי חודש אלול, אידעלעך! נעמען די בעזעמעס און אויסקערן! נעמען די בעזעמעס און אויסקערן! שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, נעמט זיך די בעזעמס מען קערט מען קערט זיך אויס מיט א שמחה, ישמחו השמים ותגל הארץ לפני השם כי בא לשפוט את הארץ, איז א גרויסע שמחה, מיט א שמחה גיבט מען זיך א רייניג, דא א באקאנטע בעל הטורים ער זאגט אין פרשת נצבים ומל השם אלקיך את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול, די שינאווער רב א מורא'דיגע ווארט, ווי שטייט דארט ומל השם אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך.

יא. און איך ווייס ווי ער האט איבערלעבט די יארצייט שבת, ער פלעגט זאגן אזוי, אז אלול ראשי תיבות ומל השם אלקיך את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול, יא, ומל השם אלקיך את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלול, דעמאלט איז אלול ראשי תיבות אהוב למעלה ונחמד למטה. אבער חלילה וחלילה ס'איז דא נאך א ראשי תיבות אלול, הכבדתי את לבו ואת לב. אז ער איז געבליבן די שטיין, עס, נישט ומל את לבבך ואת לבב, נאר הכבדתי, ער איז געבליבן די זעלבע שווערער, את ליבו ואת לב, דעמאלטס איז ראשי תיבות אלול אוי לי ואוי לנפשי די אייבישטער זאל אפהיטן. פארשטייט זיך פארקערט, אהוב למעלה ונחמד למטה, ווי האט געזאגט דער טריסקער מגיד, אין מגן אברהם צו וואס ער שרייבט ער דארטן, דער טריסקער מגיד, אז אלול ראשי תיבות, לחיים ולא למוות, אמן! אלול ראשי תיבות לשובע ולא לרזון אמן, אלול ראשי תיבות לברכה ולא לקללה אמן, אלע ברכות, אלע ברכות, נאר רייניגן, רייניגן, ומל השם אלקיך את לבבך ואת לבב, ווייל ווי זאגט די וועלט א ווערטל דארט, מיר קומען דארטן א, געווען איין מפקח אויף שפיטעלער פון חולי נפש, לא עלינו, אויף שפיטעלער פון חולי נפש, געווען איין מפקח, ער איז געגאנגען פון שפיטאל צו שפיטאל, ער איז אנגעקומען צו עפעס א מנהל, פון איין שפיטאל און האט אים געפרעגט, זאג נאר, וויאזוי ווייסטו יעדן פאציענט וואו אים צו לייגן? ס'איז דא שארפע פארמאכטע פארמאכטע מחלקות, און ס'איז דא אנדערע שוואכערע פלעצער, וויאזוי ווייסטו יעדן פאציענט וואו ער דארף גיין, צו גאר א שארפע פלאץ, צו א בינוני, צו א צו א גאר א, וויאזוי ווייסטו? זאגט ער, ביי אונז איז דאס דא א, אונז מאכן אויף דעם א לאנגע בדיקה. וואס איז די בדיקה? זאגט, מ'פילט אן די קראן פול מיט וואסער, פול מיט. און מען גיט פאר יעדן פאציענט א גאפל, א לעפל, א גלעזל, א העמער, א שיסל מיט א קווארט, א קווארט מיט א גלאז, און מען זעט ווי אזוי ער הייבט אן אויסצוליידיגן די וואסער. טאמער ליידיגט ער אויס די וואסער מיט א גאפל, דארף ער גאר א שארפע מחלקה. געהערט אז ס'איז גאר א שארפע, א פארמאכטע דארף ער. טאמער ליידיגט ער עס אויס מיט א לעפל, וויל ער אויסליידיגן דעם קראן, איז ער אויכעט משלנו. טאמער פרעגט דער מפקח צום מנהל, פרעגט דער מפקח צום מנהל, איך פארשטיי פון דיר אז טאמער נעמט ער די עמער און מיט א דלי, מיט דעם דלי ליידיגט ער אויס דעם קראן, איז דעמאלטס געהערט ער בכלל נישט צו דעם בנין פארשטיי איך, הא? דעמאלטס באלאנגט ער נישט צו דעם בנין. האט דער מנהל אים געזאגט צום מפקח, איך וואלט מציע געווען נאך אויך אריינצוקומען דא פאר צוויי וואכן. פרעגט ער אים וואס איז געשען? צוויי וואכן, ס'וועט נישט שאטן. פרעגט ער אים וואס איז געשען? זאגט ער, איך פרעג דיך שכל. איינער וואס דארף עפענען, איינער וואס האט שכל דארף דארף א עמער אויסצוליידיגן דעם קראן, ער מאכט אויף דעם שטאפער און די גאנצע וואסער גייט ארויס, וואס דארף ער א עמער? די זעלבע זאך א בחור פרעגט נאר וואס זאל איך טון חודש אלול איך וויל טון וואס זאל איך טון וואס זאל איך טון פרעג איך עטס פונקט ווי אים מיט א עמער מאך דו אויף דעם שטאפער ומלתם את ערלת לבבכם מאך אויף די שטאפער וועסט שוין וויסן אלעס וואס צו טון ומל השם אלקיך את לבבך אלעס וועסט שוין וויסן ס'וועט זיך שוין לערנען, ס'וועט זיך שוין דאווענען, איז וויסן דרייט זיך ווי די גרעסטע מיליארדער איז דער עפענען דעם שטאפער. מיט א שמחה מיט אן יראת שמים. זיי מיט א שמחה מיט אן יראת שמים. מיר ברענגען דארטן דעם מטה אפרים אלף המגן, ער ברענגט דארטן אז די גבאי זאל שטענדיג מעורר זיין דעם עולם, יעדן מיטאג. מיר ברענגט ער דארטן אז מ'זאל געדענקען אז נפשו ונפשות כל ביתו על כף המאזניים אין די טעג. ממילא מיט א שמחה זיך פועל'ן גרויסע ישועות. ער ברענגט רבי שלמה קלוגער א מורא'דיגע ווארט, רבי שלמה קלוגער זאגט אז די תקיעות פון חודש אלול איז פועל מער ווי די תקיעות פון ראש השנה, אזוי זאגט ער, קלאר אז די תקיעות פון ראש השנה איז דאורייתא, יא, אבער, אבער, אבער, אבער, אבער, ער זאגט די תקיעות פון חודש אלול פועל'ט מער, פארוואס? ווייטער וועלכע האט די כלל איז דאך חזל זאגן לעולם יקדים אדם תפילה לצרה דאס איז די חודש אלול מ'האט געגעבן די מתנה זיך אויסבעטן עס קען מען מקדים זיין זאגט ער דאס איז די טייטש טוב אחרית דבר מראשיתו איז בעסער עס צו כאפן ביים אחרית השנה ווי ראש השנה ווייל זיך כאפן ביי די תקיעות פון אחרית השנה דעמאלטס איז זיך נעמען מראשיתו פון ראש השנה און ממילא די זיסקייט אויסנוצן די צייט גייט א לשון אין דברי חיים די הייליגע דברי חיים

אונז דארף מען זען די אלע אלע נארישקייטן אוועקנעמען, אלע פיסטע מעשות. ס'איז א בריוו פונעם בן איש חי, דער בן איש חי הערט א לשון, ער ענדיגט די בריוו, כתבתי לך זאת בחודש אלול, שכל דקה בחודש זה נחשב אצלי כחודש במשך השנה. שכל דקה בחודש זה נחשב אצלי כחודש במשך השנה, וויסן אויסצונוצן די צייט ברוח ובגשם בגוף ובנשמה באיכות ובכמות, זיך געבן א שאקל, די וועלט זאגט ס'איז געווען אמאל א קבלן, א קבלן! וואס האט געבויעט א בנין, און דער קבלן וויאזוי האט ער געמאכט געלט? ער האט געשיקט כסדר דעם זון זאל קויפן די חומרים וואס מ'דארף בויען, ציגל מיט מלט מיט אלע זאכן וואס מ'דארף בויען די חומרים, און האט אנגעזאגט דעם זון ער זאל קויפן די ביליגסטע, די זיבורית שבזיבורית, די ערגסטע, די שוואכסטע, די ביליגסטע, און אזוי האט ער אויפגעשטעלט א בנין פון די שוואכסטע פון די זיבורית, יא, און ער האט געקריגן זיין געלט, און ס'איז אריבער א יאר צוויי, האט די ווענט אנגעהויבן צו קראכן, די צינורות אנגעהויבן צו פלאצן, און עס איז געווארן דארטן זאזן, און אזוי האט ער געמאכט געלט, נאך צוויי יאר האט אנגעהויבן צו קראכן אלעס, און ער האט געקריגן די געלט גלייך ווען ער האט געבויעט די בנין. יא. ער האט אנגעזאגט שטענדיג ביי יעדן בניה האט ער אנגעזאגט די זון ברענג מיר די חומרים און אויך פון די זיבורית שבזיבורית און די ביליגע יא. איינמאל איז זיין זון א חתן געווארן, מען האט געדארפט בויען א דירה פארן זון אליין, איז די זון געגאנגען קויפן די חומרים, האט ער אויך געקויפט פון די ביליגסטע די זיבורית, האט טאטע אים געפרעגט וואס האסטו געברענגט דא? וואס דו ווייסט נישט אז ס'קראכט און צופליגט? זאגט ער זאגסט מיר שטענדיג מען זאל, זאגסט דאך מיר שטענדיג מען זאל ברענגען פון דעם. די שטענדיג זאג איך דיר אז מ'זאל קויפן דאס ווייל פון דעם מאכט מען געלט, אבער אנדערש איך האב דירה וואס דו דארפסט וואוינען פון דעם, דו ווייסט נישט אז דאס קראכט נאך צוויי יאר? דו ווייסט נישט אז דו דארפסט נאך וואוינען אין די דירה לאנגע יארן? זאגט ער די זעלבע זאך, א גאנץ יאר ווייסטו ווי ס'האט אויסגעקוקט דיין דאווענען, יא? ווייסט דאך אזוי א שטרוי אהין אהער, אבער די תפילות אין חודש אלול פון דעם דארפסט דאך לעבן א גאנץ יאר דארפסט דאך לעבן פון די תפילות, איז ממילא דארפסט זיך געבן א שאקל, נאר נישט קיין השגות אבער אביסל זען אין ראשונים, וואס שטייט אין לקט יושר, ברענגט פונעם תרומת הדשן. ברענגט ער היה מנגן ער ברענגט אויפן תרומת הדשן היה מנגן מראש חודש אלול עד אחר יום הכיפורים ברוך שאמר כמעט שעה אחת וויפיל געדויערט ברוך שאמר כמעט א שעה כמעט א שעה דא קען מען היינט נישט זאגן כמעט א שעה ברוך שאמר אבער דאס איז נישט דורך כמעט א מינוט גיב זיך א שאקל אביסל אזוי אביסל פארשטיי פארשטיי וואס דו זאגסט אביסל אין די טעג חודש הרחמים פארשטיי מיר זייט ברוך מרחם על הארץ ברוך מרחם על הבריות ברוך פודה ומציל ברוך משלם שכר טוב ליראיו ירא שמים פארשטיי אז פון דעם פון דעם לעבסט דו א גאנץ יאר ווי די לשון הטור די טור אין סימן תקפ"א די טור ברענגט דארטן וכל המוסיף לבקש רחמים ברענגט אויף חודש אלול זכות הוא לו

ס'איז נ"א איז איין און פֿופֿציק, פון ראש חודש אלול ביז נאך ביז הושענא רבה, זאג דעם לינקן הפרד צי אפ, צי אפ, ווייל דא דארף מען סייעתא דשמיא הפרד נא מעלי. ער זאגט זיין לשון, ס'כדאי צו פארליינען זיין לשון, ער זאגט אזוי דער בן איש חי, זאגט רמז לנ"א יום שמראש חודש אלול עד הושענא רבה שהם ימים נוראים וקדושים,

זאגט ער שאם הימין, אויב איך וועל זיין רעכטס אין די טעג זאגט ער, איז ואשמאילה וועל איך דיך מכניע זיין דו וועסט ווערן די שמאל, די יצר הרע וועט ווערן די שמאל, ער וועט ווערן די טפל, חלילה אבער אם השמאל טאמער איך וועל מיך נישט אריינכאפן אין די טעג, ואימינה וועסטו ווערן רעכטס, איז די טעג אריינכאפן אריינכאפן. מזל אלול בתולה. ווי די וועלט זאגט מזל אלול בתולה, די גמרא זאגט אין נידה מ"ה, זאגט די גמרא, ויבן השם את הצלע, אז דער רבונו של עולם האט געגעבן א בינה יתירה פאר א פרוי, בינה יתירה, וואס הייסט בינה? מבין דבר מתוך דבר, נו פרעגט מען אויב זי איז אזוי נבונה פארוואס איז זי פסול לעדות? אז זי איז אזוי קלוג, מבין דבר מתוך דבר, בינה יתירה, נו פארוואס איז זי פסול לעדות? דהא גופא די תירוץ, ווייל די בינה יתירה איז א בראך אין עדות. ביי עדות איז עס א גרויסע בראך, ווייל טאמער זי זעהט דא אין די גאס ווי א אראבער לויפט נאך א אינגערמאן מיט א מעסער, איז זי זעהט אים שוין געשטארבן, מבין דבר מתוך דבר, זי העט באלד מתיר זיין אשת איש לעלמא, זי העט באלד מעיד זיין אז ער איז געשטארבן, דאך מבין דבר מתוך דבר, ווי דער מזל אלול בתולה, אז חודש אלול זאלסטו האבן די בינה מבין דבר מתוך דבר, אז די גאנצע יאר ווענדט זיך אין חודש אלול, מזל אלול בתולה, זיין מבין דבר מתוך דבר, אז ס'ווענדט זיך אלעס אין די ארבעט פון חודש אלול, וויפיל מ'ארבעט אריין אין דעם חודש. דא האט מען אויף א גאנץ יאהר, איך האב נישט שכל. יא, רבותי, אין די קדושת לוי זאגט די וואך א עצה ווי אזוי מען איז זוכה צום יום הדין. די קדושת לוי, א מענטש וויל זוכה זיין, זאגט ער שופטים ושוטרים תיתן לך, זאגט די קדושת לוי, היות ס'האט זיך נתקרב ימי המשפט, זאגט די קדושת לוי, די בארדיטשובער רב האט דער רבונו של עולם געזאגט פארן מענטשן, דו העסט מעמיד זיין דעם שופט ראש השנה, דו העסט אוועקשטעלן וואס א שופט זאל זיין פאר דיר ראש השנה, ווי אזוי? ושפטו את העם משפט צדק, מיט דעם וואס דו וועסט משפט'ן א צווייטן לזכות, וועט מען דיך אויך דן זיין לזכות. שופטים ושוטרים, אתה בעצמך תתקן ותכין המשפט של מעלה, דו העסט צוגרייטן דעם משפט אויבן. ווי אזוי די עצה, ווייל ושפטו את העם משפט צדק, מיט דעם וואס דו וועסט דן זיין יענעם לכף זכות, וועט מען דיך אויך דן זיין לזכות. יא. דערציילט עפעס א ראש ישיבה, א.

האט דער ראש ישיבה געזאגט, איך קום פון צנעא פון תימן, און ביי אונז, וואס איר ווייסט די קורות הימים, איז דארט נישט געווען קיין ספרים, נישט געווען קיין ספרים, איז געווען איין גמרא האבן זיך געדארפט נוצן פיר פינף תלמידים, דערפאר האט מען אונז אויסגעלערנט גלייך אין אנהייב, האט מען אונז אויסגעלערנט אין אנהייב וויאזוי מען ליינט פון אלע פיר זייטן, און אזוי האבן מיר געלערנט פון אלע פיר זייטן, געזעצן אלע תלמידים. און ממילא איך ליין אזוי פארקערט פונקט ווי דו ליינסט גלייך, און אז דו ווילסט זאגט ער פאר, ער זאגט דער אמעריקאנער, דער ראש ישיבה זאגט פאר די אמעריקאנער גביר, אז דו ווילסט נעם א גמרא, דו האלטסט גלייך און איך וועל האלטן פארקערט און מ'וועט זען ווער ס'זאגט שנעלער. און ער האט ארויסגענומען א צוויי גמרות, און איינער האט געהאלטן גלייך איינער פארקערט, ער האט געהאלטן פארקערט און האט געזאגט אסאך שנעלער פון יענעם, און דער גביר דעמאלטס איז גערינען פון אים טרערן, האט געזען וואס דאס הייסט, האט אים געבן געדריטלט דעם סכום, האט אים געבן דריי מאל וויפיל ער האט אים געוואלט געבן. דאס הייסט ושפטו את העם משפט צדק. איך מיין צו זאגן אסאך מאל זעהט מען אן יענער א פארקערטער וויאזוי א שכל פארקערט ווי וואס מ'דארף. קען זיין דו ביסט פארקערט און יענער גלייך. דער אמעריקאנער האט געזעהן דו ביסט אז ער איז פארקערט יענער איז גלייך. ווען זעהסטו ממש פונקט פארקערט ווען דו זעהסט אים. אין א לשון אין צלח, דער צלח שרייבט עס אין דרוש ק ג, לשבת שובה זאגט ער אזוי, על כן הירא את דבר השם, יקבל עליו מעתה בלב שלם ואהבת לרעך כמוך ולדון את כל האדם לכף זכות, אז יזכה שיעביר לו על כל פשעיו, זאגט ער ואין צריך לא סיגופים ולא תעניתים, לשון פון צלח, אין צריך לא סיגופים ולא תעניתים כי המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ווען דו ביסט דן יענעם לכף זכות דארפסט נישט לא סיגופים ולא תעניתים. מעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פּשעיו. און דער שאַרפֿער װאָרט פֿון אַרי הקדוש דאָך די װאָך, כי יפּלא ממך דבר למשפּט, בין דם לדם בין דין לדין, און אַרי הקדוש ברענגט דאָך דעם מדרש, אַז דער מדרש זאָגט דאָרטן אין ליקוטי תּורה, דער אַרי הקדוש, ער ברענגט דעם זוהר חדש, אַז שאלו מלאכי השרת לקדוש-ברוך-הוא האָט געפֿרעגט, װאָס טוט זיך דאָ?

זאגט דער מדרש א מורא'דיגע לשון, דער רבונו של עולם האט געענטפערט זיבן ווערטער, כלום יש שלום בעולם, הואיל ואין שלום אין כלום, זאגטס מיר נישט וואס שטייט אין דער תורה, אז ס'איז נישטא קיין שלום אין כלום, ס'איז גארנישטא, הואיל ואין שלום אין כלום, זאגט דער ארי הקדוש, דאס איז טייטש דא אין פסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט, אז זיי פארשטיין וואס דא טוט זיך, בין דם לדם מיינט אז אין תורה שטייט ושפך את דמו וכסהו בעפר, און דא איז שפכו דמם כמים, ס'איז נישטא שלום אין כלום, אין תורה שטייט, בין דין לדין, דא שטייט אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, און דא איז געווען הבנים נשחטים בחיק אמותם. ובין נגע לנגע, אז דא שטייט וצוה הכהן ופנו את הבית, און דא איז וישרפו את בית אלוקים ואת כל כלי מחמדיה, ווייל די תשובה איז, דברי ריבות בשעריך, און די קריגערייען, הואיל ואין שלום אין כלום. די לימוד איז די פארקערט ווען ס'איז יש שלום יש הכל. אויף אין עם אברהם דאס זאגט ער ווי זאגט ער לא תגיבם ולא תרנייצם עם אברהם מיט דאס זאגט ער די ווארט באפס עצים תכבה אש זאגט שלמה המלך אין משלי.

ער זאגט די בן איש חי, אינטערעסאנטע ווארט, די בן יהוידע מסכת שבת דארטן, די גמרא'ס לשון איז דאך הדן את חבירו לכף זכות, ווי איז די לשון די גמרא דנים אותו לזכות, איז ער מסביר אזוי, כף איז אסאך שוואכער ווי זכות, איז דא א פסוק אין תהילים י ח, ביום הציל דוד המלך האט געזאגט שירה ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול וואס טייטש ווייל פון שאול איז ער געווען אסאך מער נרדף ווי פון כל אויביו מכף איז טייטש איז נאר כף יד איז אסאך מער מיד איז אסאך מער יא זאגט דער בן איש חי הדן את חבירו לכף זכות אפילו נאר אביסל נישט שווער כ'קען נישט דן זיין זכות קען נישט אבער עפעס קענסטו, שטענדיג, עפעס קענסטו, אז דו ביסט אים נאר דן עפעס לזכות, זאגט די אייבערשטער איך וועל דיר דן זיין שוין אינגאנצן לזכות. ושפטו את העם משפט צדק. דורך דעם וואס דו וועסט דן זיין אפילו נאר לכף, טרעף עפעס. מוזט עפעס טרעפן. דער רבונו של עולם בעט דיר וואס דו קענסט, נישט וואס דו קענסט נישט. עפעס טרעף, ער איז נישט אינגאנצן מלא, ער איז נישט אזוי מלא, ער איז נישט אזוי אינגאנצן רויט, ס'איז דא עפעס מעלות אין אים. עס עפעס דן זיין לכף זכות זאל דער רבונו של עולם דיר דן זיין אינגאנצן לזכות. דער אזוי טייטשט די בן איש חי טייטש הדן את חבירו לכף זכות, דנים אותו לזכות. און די וועלט זאגט אזוי, די וועלט זאגט דאך, חודש אלול, ווי האט ער געזאגט, פיש אין ים ציטערן, פיש אין ים ציטערן, דא א נאדווארנע ווארט, אויב פיש אין ים ציטערן, אז אפילו פיש, פיש איז דאך מרמז די וואס האבן צדיקים, נישט פוגם געווען, ער כאפט, מען דארף אויך כאפן א ציטער, יעדער איינער דארף כאפן א ציטער, נאדווארנע רעבעצקען וואס זאגן, א פיש אין ים.

איז א פלא פון א זאך אויף דעם וארש אשה ולא לקחה ואיש אחר פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה אויף דעם זאגט רש י ישוב פן ימות ווייל שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי שימות האט סאטמאר רב געפרעגט פארוואס פונקט דא האט עס רש י געזאגט אם לא ישמע לדברי הכהן האט נישט אן

הפקר! ער זאגט שנעל הפקר! שטייט דא הפקר דערביי! הפקר! און ער איז געגאנגען אין מלחמה, אה! קידוש השם. קומט ווייטער א צווייטער, זאגט ער נטע כרם ולא חיללו, דער כהן האט אים געגעבן א שטעל אפ, ניין ניין ניין דו גיי ילך וישוב לביתו, נטע כרם ולא חיללו, אבער ס'דא א עצה, זאגט ער, ווילסט גיין זיי מפקיר דעם כרם? זאגט ער הפקר כרם! הפקר! מיליאנען! ער גייט. קומט דער דריטער, דער כהן געבט אים א שטעל אפ, דו האסט אירס אישה ולא לקחה, דו טארסט נישט, דו טארסט נישט גיין, אירס אישה ולא לקחה, זאגט ער א גט! זאגט ער, אה, אויף יענעמ'ס חשבון? כדאי שימות, אויף דעם זאגט רש"י, שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי שימות, מילא ווילסט דאך מפקיר זיין דיין כרם, דיין פעלד, דיין קושיא, און גיין אויף קידוש השם, אויב ווילסט גיין אויף קידוש השם און יענעם, יענעם מפקיר זיין דאס לעבן, דארט יענעם צוטרעטן, דאס איז א כדאי שימות. האט ער געזאגט רבי גאדל אייזנער, ווילסט דיך דרייען נישט אויף יענעמ'ס קאפ. ווילסט דיך דרייען אויף יענעמ'ס קאפ. א באקאנטע מעשה איז געווען ביי רבי ישראל סאלאנטער. איז אנגעקומען אין עפעס א שטאט, אין איינע פון די שטעט, איז א תלמיד, האט געהאט א תלמיד, עפעס א גביר איז דארטן געווען, ער קומט האט אים געלאדנט, ער וויל ליל שבת זאל ער עסן ביי אים, און האט די תלמיד האט אים מסביר געווען, אז ביי אונז גייט אין שטוב, מורא'דיג זהירות, איך האב עפעס א אלמנה משרתת, זי גיט צו די עסן און זיין בני בית גיט אכטונג, אז זאל אלס זיין כהלכה, און איך בין מאריך אין דעם טיש, ביים טיש, פרייטאג צונאכטס, שפעט, שיעורי תורה, מיט שירות ותשבחות, לאנגע שעה'ן. האט רבי ישראל סאלאנטער געזאגט יא, איך בין מוכן צו קומען צו דיר, אבער א תנאי אז איך פיר די סעודה, און ס'דארף זיין על פי ישק כל דבר, וואס איך, פונקט ווי איכ'ל הייסן אזוי זאל זיך פירן די סעודה, און די ערשטע זאך, צוויי שעה ווייניגער פון יעדע וואך. צוויי שעה ווייניגער פון יעדע וואך. די סעודה זאל דויערן, שוין, ער האט עס מקבל געווען די תלמיד. און ליל שבת איז רבי ישראל סאלאנטער אריינגעקומען, געמאכט קידוש, און גלייך נאך קידוש האט ער געזאגט איין דבר תורה, קוים גערעדט תורה, און האט געהייסן שנעל אריינברענגען די פיש, מקצר געווען די זמירות, און שפעטער די פלייש, מקצר געווען די זמירות די זופ, שנעל געיאגט, און נאכן בענטשן, פרעגט די תלמיד רבי ישראל סאלאנטער, רבי, קענסט מיר אפשר מסביר זיין וואסערע פסול האסטו געטראפן, וואס האסטו געמאכט, און פארוואס איז דא די יאגעניש? האט רבי ישראל סאלאנטער אים נישט געענטפערט, נאר געזאגט, קום, קום, קום, ער איז געגאנגען לעבן קעך, האט געזאגט די אלמנה, ער האט געוואלט זאגן, רופן, ער האט אים געבעטן זאל רופן א מינוט די אלמנה, די משרתת, די אלמנה איז צוגעקומען און זאגט איר רבי ישראל סאלאנטער א גוט שבת און האט איר געזאגט איך וויל בעטן מחילה אז איך האב דיר געיאגט אזוי מיט די פארציעס האט זי אים געזאגט רבי ברכות רבות ינוחו על ראשך יהי רצון לשבת הבאה כן הלוואי די אנדערע וואך ווייל יעדע וואך געדויערט מיר דא שעה'ן לאנג ביז ער ענדיגט די סעודה ווען איך קום אהיים איך בין דאך א אלמנה מיינע קינדער שלאפן שוין ס'האט איין פנים סעודת שבת יעצט ברוך השם ס'איז פרי איך גיי יעצט אהיים מיט די קינדער זיצן א סעודת שבת

די שם איז וצדקה תהיה לנו כי, גוטס טון פאר אידן, גוטס טון פאר אידן, דאס איז דער חודש אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים, יעדע איד ווייל ער איז א איד. ס'האט דערציילט די טאהשער רבי זכרונו לברכה, יענע וואך איז געווען די יארצייט דאנערשטאג פון טאהשער רבי'ן און מיטוואך פון סאטמאר רב, דאס איז א מעשה וואס די טאהשער רבי האט דערציילט פון סאטמאר רב. טאהשער רבי האט עס דערציילט אזוי, ער זאגט אז ס'איז געווען א איד אין פעסט, ער האט געהייסן ר' חיים ראטה, ער האט געפירט דארטן אין פעסט, סאטמאר רב האט אים געשיקט רופן און האט אים געזאגט אז ס'איז דא דארטן נצרכים וואס זיי האבן נישט קיין חלות אויף שבת, היתכן? דו דארפסט דאגה'ן אויף דעם! האט אים געזאגט ר' חיים ראטה, דו דארפסט, ס'איז דא דארטן צובליטיגטע מארמעלאד, דו דארפסט דאגה'ן זאלן זיין דארטן צו עסן! און סאטמאר רב איז דאך ידוע נישט נישט קיין נאה דורש געווען, א נאה מקיים, ער האט געשטיצט, האט עס געשטיצט די אלע זאכן, האט געשטיצט זאל און האט געשי האט אים געשיקט רופן ר' חיים ראטה און געזאגט דו דארפסט דאגה'ן דארטן זאל זיין צו עסן! ר' חיים ראטה האט אים געזאגט רבי, ער איז געווען אזא אויבערלענדער, רבי,

רבי יענקעלע ווען רבי איציקל האט געפירט פלעגט ער גיין פאר אידנ'ס וועגן נאך געלט, פלעגט ער גיין כסדר נאך געלט, איז אמאל ווען ער איז צוריק געקומען איז ער אראפגעפאלן און ער האט געכאפט א גוטן זעץ אבער נישט סתם א זעץ אבער נישט סתם א זעץ, האט דעמאלטס רבי יענקעלע דערציילט אז עס איז געווען עפעס א גביר וואס האט עובר געווען אויף עפעס א געזעץ, און ווייל ער האט עובר געווען אויפן געזעץ האט מען גוזר געווען אויף אים אז ער דארף כאפן פֿופֿציק מלקות. און די מלקות איז געווען געפירליך, געפירליך וויי געטון די מלקות, פופציג אזעלכע קלעפ, געגאנגען די גביר האט משחד געווען מיט געלט דעם וואס האט איהם געדארפט שלאגן, האט ער משחד געווען אז ער זאל נעמען די רצועה און ער זאל טאקע מאכן אזוי אז כאילו ער שמייסט אים אבער ווען ס'קומט אן צום רוקן זאל ער עס גיבן א גלעט, פאר געלט האט ער עס געמאכט. אז נעמען דעם שטעקן און טאקע מאכן אזוי כאילו ער גייט אים שלאגן מיט א ג, אויב ס'קומט אן דא, נאר שטילערהייט אדער שוואכערהייט, פאר געלט האט ער עס געמאכט. אזוי איז געגאנגען נײַן און פֿערציק ממש גלעטן, ס'געקומען דער לעצטער דער פופציגסטער האט ער אים געגעבן א זעץ, אבער בכל כוחו ממש א גרויסער, און ער האט געפילט אז ער גייט אויס, ער האט אים געפרעגט ער פארשטייט נישט איך האב דיר דאך באצאלט ממיטב כספי, וואס האסטו אים געמאכט אזא אכזר מיט אזא זעץ?

ער רעדט וועגן די כלים, ער רעדט וועגן די כלים, אז די כלים, צדיקי הדור האבן דאך געשריגן אלע, אז עס איז מסוכן, קומט א אויבער חכם, וואס י א זאגט ער דארף עס צום לערנען, ער זאגט ער דארף עס אויף פרנסה, זאגט ער די גמרא זאגט רוצה להחכים, ידרים, רוצה להעשיר, יצפין, צפון, צפון איז לינקס, דרום איז רעכטס, זאגט ער לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך, סיי ווען צו פאר ימין פאר תורה, סיי פאר צום שמאל פאר געלט. ימין איז דאך געלט, ימין איז דאך תורה, רוצה להחכים ידרים, רוצה להעשיר יצפין, כאילו אן קיין שום תירוצים, יעצט ביעור חמץ וכו', דאך יעצט איז דאך, יעצט זיך וויסן צו געבן א שאקל, בלויז, בלויז חודש אלול וויסן, בלויז זיין נישט קיין אויבער חכם, עס וויסן ירא שמים, וואס מען האט גע'אסר'ט איז גע'אסר'ט, איז טרייף, נישט זיין קיין אויבער חכם אין אזעלכע ענינים.

שאף התקנות שיעשו ראשי בני ישראל דרך סייג לפי צורך השעה, מען האט געמאכט א גדר, הרי בכלל הדבר אשר ציווה השם. דאס טייטש איז נישטא וידבר משה אל ראשי המטות בני ישראל לאמר, מען האט געמאכט א גדר, איז דאס צו וויסן אז ס'איז הדבר אשר ציווה השם. חודש אלול די גרעסטע רחמנות די גרעסטע אנו לקה ועינינו לקה ווי האט געזאגט די אמרי חיים רייניגן די אויגן אנו לקה ועינינו לקה